אונז מיר פארלערנען ווייטער די מעשה פון די בעל תפילה, אונז מיר דא צוריקגיין צוויי דפים וואס האבן מיר שוין געלערנט נעכטן, אונז מיר אנהייבן נאכאמאל דף ש פ ז, אז די בעל תפילה, די צדיק, די הייליגע רבי, דאס איז דאך די בעל תפילה, ער לאזט זיך אראפ צו מענטשן, נישט קיין חילוק וואו א מענטש זאל זיין געפאלן, אין וואסערע מצב א מענטש זאל זיך נאר געפונען, דער צדיק האט אלץ רחמנות אויף אים, און ער געבט נישט אויף אויף אים, ער געבט נישט אויף אויף אים, ער פרובירט אים צוריק צו ברענגען צום אייבערשטן, ווען די ווען די מענטשן פון די בעל תפילה זענען אנגעקומען צו די מדינה פון די עשירים, די מענטשן וואס זענען נעבעך אוועק געגאנגען פונעם אייבערשטן, זיי האבן געמאכט א נייע אמונה פון געלט, אז ווער ס'האט געלט, אויב האט ער אזוי סאך געלט איז ער שוין אזוי ווי א גאט, חס ושלום, און ווער ס'האט נישט קיין געלט ער איז גארנישט ווערד, און זיי האבן דאס דערציילט פאר די בעל תפילה, און די בעל תפילה האט אזוי געקרעכצט. און דער בעל תפילה האט געזאגט, ער האט געהערט פונעם קעניג אז פון אלע תאוות ווי א מענטש פאלט אריין קען מען אים ארויסנעמען, אבער אז א מענטש פאלט אריין אין די תאווה פון געלט, פון דארט קען מען אים נישט ארויסנעמען. און מיט דעם אלעם זעט מען דא א אינטערעסאנטע זאך אין די מעשה, אז די מעשה ענדיגט זיך אז דער בעל תפילה האט גענומען די אלע מענטשן וואס מען קען זיי שוין נישט צוריקברענגען און ער האט זיי יא צוריקגעברענגט. בעל תפילה האט געהערט פון קעניג אז מען קען גארנישט טון מיט מענטשן וואס זענען אריינגעפאלן וואס זענען אריינגעפאלן אין תאוות ממון, אבער למעשה זענען זיי געווארן גרויסע צדיקים צום סוף. דאס איז די רחמנות פונעם צדיק, די רחמנות פון רעבן, ווי ער גייט אראפ אראפ אראפ אראפ צו יעדן איינעם, און ער רעדט מיט זיי, ער דרייט מיט אים אזוי ארום, ביז ער קען אים צוריק ברענגען צום אייבערשטן. וויאזוי ברענגט דער רבי צוריק צום אייבערשטן? דער רבי ברענגט אריין אין א מענטש די עצה פון תפילה, אז דו זאלסט וויסן, אפילו מען זאגט דיך פון קעניג אליינס, די קעניג אליינס זאגט, די אייבישטער אליינס מען זאגט דיך נאך, די קענסט שוין נישט צוריקקומען, זאלסט וויסן ס'איז דא אזאך ווי תפילה, תפילה, תפילה, תפילה, וואס תפילה ביי מענטש איך קען נישט, איך קען נישט דאווענען, איך קען נישט קיין עברי, איך קען נישט, איך ווייס נישט, איך קען נישט די אלע זאכן, רעד צום אייבישטן אויף דיין שפראך. קענסט רעדן צו מענטשן, קענסט רעדן צו א חבר, קענסט רעדן צו דיין טאטע, קענסט רעדן צו דיין מאמע, קענסט רעדן צו דיין חבר, צו דיין שכן, צו דיינע קינדער, דו קענסט רעדן, אזוי זאלסטו רעדן צו די אייבערשטער, האסטו געטראפן א גוטע חבר, און נאר ער פארשטייט דיך, און מיט אים קענסטו רעדן פרייוועט זאכן, פריוואטע ענינים, און דו פארציילסט אים וואס גייט אויף דיך אריבער, און ווי צובראכן דו ביסט, אין וואסערע פלאנטער דו ביסט אריינגעפאלן, און דו האסט נישט קיין וועג ארויס. נעם די כח הדיבור וואס דו האסט, אנשטאט צו רעדן מיט א חבר, גיי אין א זייט, רעד עס אויס צום אייבערשטן. אין רבינ'ס ספרים ווערט עס אנגערופן התבודדות, התבודדות איז תפילה. דער רבי האט אונז געזאגט וויאזוי איז ער צוגעקומען צו זיין גרויסע מדריגה, וויאזוי איז ער צוגעקומען צו ווערן אזוי גרויס, נאר דורך די עצה פון תפילה והתבודדות. דער רבי פלעגט זיך זייער אסאך בארימען צו וואסערע סארט מדריגות ער איז אלס צוגעקומען. איז געווען אסאך מאל ווען מענטשן האבן געזאגט פארן רעבן, א קונץ, דאך אייניקל פון בעל שם טוב, אייניקל פון בעל שם טוב, דאס איז דאך א פחד א שרעק, אייניקל פון בעל שם טוב. וואס אייניקל פון בעל שם טוב, דאס איז דאך שוין אייניקל פון רבי נחמן האראדענקער, דער רבי'ס זיידעס, דער רבי'ס עלטערן, דאס איז דאך געווען מלאכים, אויסגעקוקט ווי מענטשן. אוואדע, אוואדע ביסטו געווארן אזוי גרויס. און דער רבי פלעגט זיך זייער אויפרעגן אויף דעם. ווען מ'האט אים געזאגט אז ער איז, אז זיינע מעלות זענען וויבאלד ער איז, וויבאלד ער איז א אייניקל האט ייחוס אבות, האט דער רבי געזאגט, ניין, ניין, וואלט איך ווען געבוירן געווארן ביי פשוט'ע עלטערן, וואלט איך אויך צוגעקומען צו מיינע מדריגות פארוואס איך האב אסאך געהארעוועט, איך האב אסאך גערעדט צום אייבערשטן. און דער רבי האט אונז פארציילט אלע סודות וויאזוי מ'קען ווערן א צדיק. נישט עס געהאלטן פאר זיך און מען ליינט מעשה ביכל ס'איז דאך ווען מען ליינט א מעשה ביכל און מען הייבט אן צו ווערן אזוי דזשעלעס און מען הייבט אן צו וויינען און מען הייבט אן צו טראכטן איך וויל דאך אויך זיין א צדיק און מען קוקט אזוי מיט יאוש יי ווייסט שוין ווי קען איך זיין א צדיק איך קען נישט זיין א צדיק זיי זענען געבוירן געווארן צדיקים איך בין איך בין א פארשמירטע מענטש איך בין א דורכפאל איך ווייס נישט איך ליג אין די הענט איך ליג אין די שויס פון די יצר הרע איך בין אזוי כ'בין אזוי נישט מסודר, איך האב אזוי סאך זאכן נישט גוט געטון אין מיינע יונגע יארן, איך ווייס נישט, איך קען נישט, יעצט בין איך געוואר געווארן, מ'קען תשובה טון, שוין צו שפעט, דאס איז א טעות, האט דער רבי געזאגט, דאס איז א טעות, ס'נישט קיין חילוק ווער דו ביסט, נישט קיין חילוק וואס דו ביסט. נישט קיין חילוק ווי אלט דו ביסט, נישט קיין חילוק וואס דו האסט געטון אין דיין לעבן, ס'איז נישט קיין חילוק, ס'איז נישט משנה, נישט קיין חילוק וואס דו האסט געטון אין די גלגול, און וואס דו האסט געטון די פריערדיגע גלגול, דו קענסט ווערן א צדיק אויב דו ווילסט, אויב דו ווילסט, יא איך וויל, וואס זאל איך טון, זאל איך גיין פאסטן, איך האב נישט קיין כח צו פאסטן, קומענדיגע וואך פאסט מען בחורים, יא איך האב נישט קיין כח, דינסטאג פאסט מען, עשרה בטבת. אונז וועלן מאכן א שיינע יארצייט סעודה מאנטאג נאכט, די יארצייט פון אונזער גרויסע רבי הייליגער רבי נתן, נישט רבי, תלמיד אבער דאך אליין א רבי, רבי נתן איז אונז מחיה, דער רבי נתן און אונז לעבן בזכות רבי נתן, און מען פירט זיך ביי אנשי שלומינו, מען מאכט א גרויסע סעודה, איבעראל ווי עס איז דא ברסלב'ע חסידים קומט מען זיך צאם א נאכט פאר עשרה בטבת און מען מאכט א יארצייט סעודה, מאכן מיר שוין א שיינע סעודה, זיך מחזק זיין מיטן הייליגער רבי נתן. אבער דינסטאג דארף איך פאסטן. ס'איז די קורצסטע פאסטאג. אלע יונגע בחורים וואס האבן נישט אזוי כח צו הערן די ווארט פאסטן. ס'איז די קורצסטע פאסטאג, פינף אזייגער פאסט מען שוין אויס. און מען הייבט ערשט אן, מ'הייבט אן ביים עלות, כ'ווייס ווען ס'קומט אויס, נישט פונקטליך. ווען די עלות איז, זעקסע, בערך, א קורצע פאסטאג. ס'דא אסאך בחורים וואס שטייען אויף נאכמיטאג, ער פאסט אינגאנצן צוויי שעה. יא, ער שטייט אויף דריי אזייגער, ביז ער גייט אין מקווה, ער טוט אן תפילין, ביז ער גייט מאכן זיין אייער שפייז, שוין ס'איז שוין ביינאכט, ער גייט מאכן זיין סענדוויטש, פאסטן, אויך מיר געפאסט. מיט דעם אלעם, כ'האב נישט קיין כח צו הערן די ווארט פאסטן, ס'איז נישט פון מיינע כוחות. געווענליך בחורים הערן די ווארט צדיק, טו מיר א טובה, איך וויל זיין א צדיק, אבער איך קען עס נישט מאכן, איך גיי נישט פאסטן. דער רבי זאגט, דארפסט נישט פאסטן. דער רבי האט אמאל געזאגט, ווער ס'ווייסט פון מיך, דארף נישט פאסטן. ער ווייסט דאך מיינע עצות. ווער ס'ווייסט נישט פון מיר, וואס וועט אים שוין העלפן פאסטן? פאסט, נו, וואס איז די הנאה פון פאסטן? געווענליך א מענטש פאסט ווערט ער דאך ווערט ער גוט אנגעצויגן, און אויב די אויספאסטן איז נישט גרייט, דארף איך דיר נישט פארציילן ווי עס קוקט אויס אין שטוב, אה, דו האסט נישט געפאסט, קינדער אוועק! קינדער אוועק ס'איז נאר פאר ווער ס'האט געפאסט. וואס גייט דיך אן וויפיל קיפעלעך קענסטו עסן? וויפיל דעלקעלעך קענסטו עסן? וואס שרייסטו? ניין, ס'גייט דאך איבערבלייבן. ניין, די אראנדזש דזשוס איז נאר פאר ווער ס'האט געפאסט. וואס איז? דער יונגל וויל א גלעזל אראנדזש דזשוס, וואס גייט דיך אן? ביסט אמאל געווען אין בית מדרש אמאל ביים אויספאסטן? מ'הייבט אן אוועקצוטרייבן, די עלטערע מענטשן ווערן נערוועז. ווי וואס פאסטן? אקעי, מ'מוז פאסטן, על כרחך גייסטו פאסטן. אבער שטעל דיך פאר א מענטש ער וויל פאסטן פאר זיינע עבירות. ער הייבט אן פאסטן און אויפן ביינאכט רעגט ער זיך אויף אז ער נישט גרייט אז ס'איז נישט גרייט פאר אים די עסן, הא! יעדער איז אים שוין שולדיג, די ווייב, מיט די קינדער, מיט די טאטע, מיט די מאמע, איך האב געפאסט, איך האב געפאסט, יעדער זאל וויסן איך האב געפאסט, אך זאלסט קיינעם נישט פארציילן איך האב געפאסט, אבער דיר זאג איך אז איך פאסט, פשוט זאלסט וויסן אז איך פאסט, אז זאלסט וויסן אז איך פאסט נישט. דער רבי האט געזאגט, דער וואס ווייסט פון מיר,

פאלט נעבעך אריין אין די רגילות און מען האט אים נישט אויסגעלערנט און נעבעך האט זיך צוגעוואוינט צו די די עבירה אייבערשטער זאל אפהיטן און ער איז נעבעך אריינגעפאלן אין די הענט און די נעגל פונעם סמך מהם און ער קען נישט ארויסקריכן פון דעם און ער איז פוגם אין ברית און מען האט אים נישט אויסגעלערנט אין די יונגע יארן אז מען טאר נישט לייגן די הענט אויפן ברית און דער אייבערשטער זאל אפהיטן צען מאל, נו הייב אן צו מאכן א חשבון, ס'איז אכט הונדערט מאל עס צו פאסטן יעצט? דער רבי זאגט ווער ס'ווייסט פון מיר וואס דארף ער פאסטן, ווייסט דאך די עצה פון תשובה פון התבודדות, גיי אין א זייט, זאג א קאפיטל תהילים, זאג רבונו של עולם איך וויל זיין א ערליכע איד, רבונו של עולם איך וויל זיין גוט, איך וויל זיין וואויל, וואס זאל איך טון, די יצר הרע ברענט אין מיר, רבונו של עולם. קוק מיך נישט אן שלעכט, רבונו של עולם איך בעט דיך, נאר דו האלט נאך פון מיר, יעדער האלט שוין נישט פון מיר, יעדער, יעדער זאגט אויף מיך א עקס, יעדער מאכט אויף מיך א עקס, יעדער קיינער, א שידוך וויל מיך קיינער שוין נישט נעמען ווייל איך בין איך ווייס נישט וואס, און אלע, אלע צדיקים מסתמא מיך זיך שעמען און קוקן אין פנים אריין, איך ווייס נישט און די מלאכים האלטן אז איך בין איך ווייס נישט וואס, אבער דו רבונו של עולם, דו ביסט דאך יודע תעלומות, דו ווייסט דאך די באהאלטעניש פון מיין הארץ אז איך וויל זיין גוט, דאס איז דאך די עצה פון רעבן, התבודדות און תפילה. זאג ארויס די פאר ווערטער, עס קאסט דיך נישט גארנישט, עס קאסט דיך נישט קיין געלט, עס קאסט דיך נישט קיין כח. אזא רחמנות'דיגער רבי וואס אונז האמיר. א צווייטער רבי וואלט דיר געהייסן ארויס פון בית המדרש, דו קומסט נישט דא, דו ביסט, דו קענסט נישט זיין אין אונזער חבורה, אונז, אונז זעמיר חשובע יונגעלייט, אונז זעמיר חשובע בחורים, אונז זעמיר אבדישע, אונז זעמיר העכערע סארט, אונז זעמיר נישט קיין פשוט'ע. און דיר וועט ער זאגן ווייסטו וואס איך האב פאר דיר א תיקון גיי פאסט גיי פאסט א גאנץ יאר אום שני וחמישי קוקט אריין אין הנהגות הצדיקים כאפט כאפט כאפט א פחד די צדיק האט געפאסט יעדע מונטיק יעדע דאנערשטיק די צדיק האט געפאסט יעדע פרייטיק וואו האב איך כח צו פאסטן כח איך כח עס ווערט מיר שלעכט איך האב נישט מיין קאווע צופרי עס ווערט מיר שלעכט איך האב נישט מיין טיי עס ווערט מיר שלעכט איך האב נישט מיין פרישטיק מיין פת שחרית און דער רבי זאגט דארפסט נישט פאסטן ווער ס'ווייסט פון מיר דארף נישט פאסטן וואס דען? נעם די עצות התבודדות און תפילה, גיי אין א זייט, זאג הייליגער באשעפער, זאג עס יעצט מיט, זאג אפאר ווערטער צום אייבערשטן, ס'איז דאך אזוי גרינג, ס'איז דאך אזוי גרינג צו פאלגן דעם רעבן, רבונו של עולם איך וויל זיין גוט, רבונו של עולם איך וויל זיין וואויל, וואס זאל איך טון, איך בין אראפגעפאלן, וואס זאל איך טון, איך בין אזוי צוגעקלעבט, איך קען מיך פון דעם נישט שיידן, איך, איך, איך, יעדן טאג זאג איך אז איך גיי זיין וואויל און איך פאל צוריק, רבונו של עולם, רחם עלי, האב רחמנות אויף מיר, איך האב נישט קיין כח. געב מיר אביסל כח, איך זאל מיך קענען שלאגן מיט די נסיונות, איך זאל מיך שלאגן מיט די... אפאר ווערטער, אפאר אידישע ווערטער. און אז דו רעדסט ענגליש, רעד צום אייבערשטן אין ענגליש. זוך נישט צו רעדן, איך, דיך, געגאנגען, נעכטן, מיך. ווייל די אלע וואס זוכן צו זיין, זיך מאכן בא'טעמ'ט. קענסט נישט קיין אידיש? איך, דיך, מיך, נעכטן, איך. אזוי ווי פארקערט, ער זאגט, וויל ליבער טאטע, רעד צום אייבערשטן אויף דיין שפראך. זאג פארן אייבערשטן איי וואנא בי גוד, פארגיוו מי, זאג עס אין, זאג עס אין ענגליש, זאג עס אויף דיין שפראך, איך קען נישט אנדערע שפראכן, רעדסט ספאניש, דיין מאמע רעדט ספאניש, דו קומסט פון, פון, דיינע עלטערן קומען פון, פון, זיי רעדן ספאניש, רעד אויף ספאניש, רעד צום אייבערשטן דיין שפראך, רוסיש, רעד רוסיש, רעד רוסיש, רבונו של עולם, איך וויל, איך וויל זיין א ערליכע איד אויף דיין שפראך. וואס דאס איז די זאך פון התבודדות וואס איך רעד, אז איך רעד צו א חבר, איך רעד עס אויס פון הארץ, מען רעדט א שפראך וואס מען פארשטייט נישט, איך האב דאך נישט קיין אנונג וואס איז געווען א ברסלב'ער חסיד, און האט אזוי געוויינט, מען האט געוואוסט ער קען נישט קיין פירוש המילות, עס איז געקומען צו אהבה רבה האט ער געוויינט. ווייל געוויס קלאר דער מענטש ווייסט נישט, זאג וואס וויינסטו דא? זאגט איך ווייס נישט איך זעה אז די שול וויינט דא, ווייס איך דא דארף מען וויינען? זאג איך א תמימות, א תמימות פון א ברסלב'ער חסיד, איך ווייס גארנישט, ביי נשמת פרעגט מען וואס וויינסטו דא פונקטליך? זאגט איך ווייס נישט, איך זעה די ערליכע אידן דא אין בית מדרש די ברסלב'ער חסידים דא עפעס הייבן זיי אן צו גיסן טרערן, ער הייבט אן וויינען, דא דארף מען וויינען, ער קען נישט קיין, אקעי דאווענען דארף איך דאווענען, קען נישט קאטן פון די דאווענען, די דאווענען מוז זיין א גאנצע, דאווענען איז א גאנצע שטיק. איינער וואס הייבט אן שניידן פון דאווענען, שניידט אפ א אויער, שניידט אפ א נאז. מאך נישט אפ דאס איז חשובער, דאס איז ווייניגער חשוב. דאווענען איז א שטיק, שיע הער שיע. דאווענען איז א איז א איז א פאזל. די גאנצע זאך. נישט זעט אלס ביינאכט מענטשן גייען ארום מיט א סידור, ער משלים יעצט איזהו מקומן מיט מיט איך האב אמאל געזען מענטשן אין בית מדרש פאר מנחה, ער זאגט יעצט הודו. וואס וואס וואס וואס וואס קראצט די אויער אזוי?

סתם אזוי ברוך השם זאג איך נישט פאר א צווייטן וואס צו טון, בחורים מוז איך זאגן, מוהרא"ש האט מיר געזאגט, זאג פאר בחורים לערנען זיי אויס וואס זיך צו, אבער אזוי ביסט אונטערוועגנס און קאפ איז נישט אויפן פלאץ, עס קומט ארויס אז ווען די מאסלס איז לוז, וואס וואס רבינו תם, וואס וואס וואס מאכסטו משוגע? שוין שרייבט ער מיר א שיינע בריוו, שוין פאר די גאנצע נסיעה האט זיך אים געלוינט אז דער ראש ישיבה זאל שרייען אויף אים, דער ראש ישיבה זאל אים זאגן אז און רש"י רבינו תם גייט צוזאמען, געט די ערשט חתן גייט לייגט זיך רבינו תם, רש"י רבינו תם זעט איר קען די מענטשן פאר דאס ביינאכט גייט ארום אין א בית מדרש דו קומסט אריין א שול עס טוט זיך, דו קומסט דאך פון אומאן, קומסט דאך פון ארץ ישראל, דארט איז דאך דארט איז דאך ששון ושמחה, יא? נישט איבעראל, אבער ס'דא די די שילן וואס דאס הייסט עובד'יש, דאס הייסט עובד'יש וואס הייסט עס. וואס די אנדערע ווארט, נו? מען שפירט זיך דו ווייסט וואס וואס מאכסטו משיגע? געלייגט רש"י? גיי רבינו תם? קענסט וואס לייגסטו צאם דיין תפילין יעצט? אדער האסט אנגעטון דיין תפילין, וואס די לאזן תפילין, ברוך השם דא אין ישיבה, טוסט אויס תפילין, נישט אזעלכע ווי א בחור וועט איבערלאזן תפילין אויפן טיש כ'וועל עס באהאלטן. כ'האב נישט געהאט קיין צייט, וואס הייסט נישט געהאט קיין צייט, נעמט דריי סעקונדעס צוזאמצולייגן תפילין, וואס די טלית מיט תפילין ליגט דא אין בית מדרש אזוי, חוץ לאמיר זאגן ביסט א הצלה מאן, אז מוזסט ארויסלויפן אויף א קאל, זאפ, דאס איז א אנדערע מעשה, וואס, וואו האסטו געדארפט לויפן? לויפט נאך דריי סעקונדעס, נאך דריי, לייג צאם דיין תפילין, איך בין שפעט, טו אן רבינו תם, ווי לאנג נעמט אנצוטון רבינו תם? רבינו תם, אין, אין, אין שוין, זאגט איר ביידע תפילין, ווי לאנג נעמט עס? יא, כ'זאג, ביינאכט זאגט ער איזהו מקומן, וואס, וואס, וואס דרייסט ארום, גיי,

נישט צו לאנג צוריק, מען דארף דאנקען דעם אייבערשטן אז מען זענען אנגעקומען דא אין א אין א אמעריקע, מען לאזט אונז אביסל, מען לאזט האלטן אידישקייט, אבער וואס גייט זיין מארגן, וואס גייט זיין נעקסטע וואך, ווייס נישט, אבער ביזדערווייל, מען קען גיין מיט תפילין, מען קען היטן שבת, ס'איז געווען נישט צו לאנג צוריק, מען האט נישט געקענט היטן קיין שבת, ס'איז געווען אין קאמוניזם, מען האט נישט געקענט היטן קיין שבת, מען האט דיך פארשיקט קיין סיביר, דארט האסטו געקענט, דארט האסטו געקענט אויסגיין, אויסגיין פשוט כמשמעו, דארט איז נישט די. דארט איז נישט ווינטער, דארט איז אונטער ווינטער. נישט ווינטער ס'קאלט, ס'אונטער ווינטער, ס'איז נישטא קיין ווארט אויף דעם. עס איז, עס איז דא זומער, ס'דא ווינטער, און נאכדעם דא, ווייסט סיביר איז, א קאוט העלפט נישט אין סיביר, עס העלפט נישט גאר נישט. קען געבן א פליק אויף א אויער און די אויער פליט, עס איז נישט, עס איז, עס איז, אלעס איז אייז, גארנישט דא דארט. און די אידן האבן זיך מוסר נפש געווען און מ'האט גענומען א ברסלב'ע חסיד מ'האט אים באצווינגען און ער פלעגט און ער פלעגט מ'האט אים געהייסן שניידן ביימער פאר די רעגירונג נו שניידן ביימער ער פלעגט פרייטאג צו נאכטס זינגען זמירות בשעת ער געשניטן די ביימער ער פלעגט זינגען מוהרא"ש האט אמאל ביים זמן שיעור אזוי שיין אראפגעלייגט ער פלעגט זינגען דעם כל מקדש און ער געשניטן מיטן זעג עזור עזור עזור לשובתים בשביעי בחריש ובקציר עולמים. כאטש דער רבי האט מיר געגעבן די וועג אפילו ווי איך בין, איך בין אזוי אראפגעפאלן, דארט זינג איך, דארט רעד איך צום אייבערשטן. דאס איז די זאך פון רבי'ן, די זאך פון די בעל תפילה. דער בעל תפילה גייט צו מענטשן אפילו דער מלך זאגט אז זיי קענען שוין נישט, ווער דער? דער? איך האב אליינס געהערט פון מלך אז אלע מענטשן קען מען העלפן. אבער ווער ס'פאלט אריין אין תאוות ממון קען מען אים נישט העלפן, נו, וואלט דאך יעדער איינער געדארפט צומאכן די געשעפט און אהיים גיין, ניין, די בעל תפילה לאזט זיך ארויס אויף א נסיעה, ער גייט צו די מענטש, דאס איז דאך די מורא'דיגע רחמנות, איך גיי צו די מענטש, מ'קען נישט העלפן די מענטשן אבער איך גיי זיך העלפן. איך וויל אז דו זאלסט וויסן, מען קען ענק נישט העלפן, אבער איך גיי ענק העלפן. איך גיי ענק העלפן. דאס איז די מעלה פון פון די בעל תפילה. הלוואי, הלוואי זאל מיר אונז זיין פון הייליגן רבי'נס, פון די מענטשן פון די בעל תפילה, פאלגן דעם רבי'ן, זאגן אפאר ווערטער, רבונו של עולם, העלף מיך. איז, בחורים זאגן, איך קען נישט, איך ווייס נישט וואס מען רעדט צום אייבערשטן, איך קען נישט רעדן צום אייבערשטן. מאך פון דעם א תפילה. מאכט נישט. איז ווער ס'האט נישט וואס צו רעדן צום אייבערשטן, ווער ס'קען נישט רעדן, קען דאך שוין רעדן. פאר דער וואס קען רעדן, דארף דאך האבן וואס צו רעדן. אבער דער וואס קען נישט רעדן איז דאך דער גרעסטער מסכן, דער גרעסטער רחמנות. נו זאג דאס. דאס זאל זיין דיין תפילה וואס עס באדערט דיך. באשעפער, איך זיץ דא אין ישיבה, אין ברסלב'ע ישיבה, און איך הער, מ'האקט מיך אין קאפ יעדן טאג מיט דרשות. רעד צום אייבערשטן, רעד צום אייבערשטן, איך קען נישט עפענען מיין מויל. קודם האסטו שוין גערעדט צום אייבערשטן, אז דאס איז די ווערטער, די ווערטער, באשעפער זיסער, טאטע געטרייער, איך זיץ אין א ישיבה ביים הייליגן רעבן און דער רעבע רעדט א גאנצע צייט נאכאמאל דיבורים פון רעבן, רעבען רעד צום אייבערשטן, רעד צום אייבערשטן, איך קען נישט רעדן צום אייבערשטן, ס'גייט דורך חשוון, כסלו, מ'האלט שוין אין טבת, כ'בין אריינגעקומען דא אין ישיבה, איך קען נישט רעדן צו דיך, איז קודם רעדסטו דאך שוין, קוק אויפן זייגער, האסט שוין גערעדט צען סעקונדעס, דעיס זאג, רבונו של עולם איך וויל רעדן צו דיר.

האסט צוויי ברירות, מען הערט א חתן, איינער איז א חתן געווארן אין ישיבה, ברוך השם ס'האט זיך אנגעפאנגען ווייטער שמחות, נאך חתנים און נאך חתנים, ממש א א ברכה פון מוהרא"ש באקומען דא אין ישיבה, פון מוהרא"ש האט מיר געזאגט דעמאלטס פאר צען יאר צוריק, כ'וועל קומען כ'וועל ברענגען שידוכים, קען זיין אנדערע ישיבות איז אויך דא חתנים אבער לויט די פראצענט, ס'איז דאך א קליינע מקום, וויפיל בחורים לערנען אין ישיבה? פופציג בחורים? כ'רעד דאך נישט א ישיבה האט אפאר הונדערט בחורים, אוודאי גייען חתנים, פופציג בחורים, וויפיל בחורים אין ישיבה? ס'איז אלס בערך די די גאטונגס, פינף און פופציג, אמאל קומט עס אן צו זעכציג, אמאל גייט עס אראפ צו ניין און פערציג, ס'איז די, אלס גייט עס ארום די, אייזיק ס'איז דא איבעראל חתנים, אבער למעשה וויפיל בחורים לערנען דא אייזיק? ס'האט אז כ'רעד דאך נישט וויפיל בחורים הערן אויס די שיעורים און ליינען די גליונות. וויפיל קומען דא ארויף אין סקילמאן? בערך, נו, אייזיק. ביסט דאך פון די הנהלה, ביסט דאך פון די פון די עפענערס פון די פלאץ. וויפיל בחורים? פופציג? איז די נאמבער זייער אסאך. ס'גייען כסדר די חתנים. איז דא צוויי, איז דא צוויי סארטן, קענסט האבן צוויי אפשנס. כ'רעד יעצט צו די אנדערע בחורים, וואס מ'הערט א בחור ווערט א חתן, ס'געט א ציפ, אאו,

פארשטייסט וואס זאגט וואס זאגט א ווייב איז א ביין פון די מענטש איז ויקח השם אלקים את הצלע מן האדם איך דארף נישט דיין ביין האלט דיך דיין ביין אבער איך דארף אויכעט א ביין איך דארף אויכעט א איך דארף אויכעט א שידוך איז דא צוויי וועגן אדער קענסט אנהייבן צו בלאזן דו קענסט אנהייבן צו ווערן דעפרעסט דו קענסט אנהייבן שערן דיין פיאות און דיין בארד און נעמען נעמען דראגס און איך ווייס נישט וואס די גאנצע דרך איז אדער איך גיי נאכאמאל צוריק גיין צום אייבערשטן איך גיי נעמען א משניות נאכאמאל איך גיי זאגן אביסל משניות און איך גיי נאכאמאל נעמען דף גמרא יעדן טאג איך גיי נאכאמאל זאגן פארן אייבערשטן ווי שטארק איך וויל איך וויל שטארק חתונה האבן וואס וועסטו טוהן אז האסט שוין געטראפן די שידוך וואס וועסטו טוהן אז האסט שוין חתונה געהאט און דו זאגסט מיר ווי קויפט מען קינדער שוין דורך געגאנגען א יאר נאך די חתונה צוויי יאר נאך די חתונה דריי יאר נאך די חתונה פיר יאר נאך די חתונה ווי איז יעדע מאל דו וועסט הערן איינער געהאט א בעיבי אאו נישט אז איך פארגין נישט יענעם, ס'איז אזוי וואו איך וויל אויכעט האבן א בעיבי, איך וויל אויכעט האבן קינדער, וועסט אריינגיין אין א צימער, וועסט דיך גוט אויסוויינען, און דו קענסט האבן צוויי אפשענס, אדער וועסטו זאגן, איך גלייב נישט אין גארנישט, איך לאז אלעס, סאו ווען מען גלייבט נישט האט מען יא קינדער? איך פארשטיי נישט. סאו ווען מען גלייבט נישט און ווען מען אז איך מיין איך שריי אן א בחור פארן קומען שפעט, איך ליין זיינע מחשבות, איך גיי אוועק, איך גיי אפלאזן אידישקייט, דו ווייסט א גוי דארף אויך אויפשטיין פרי, די אידישע לעבן, די וואס סטרעסט אויס, איך לאז איך לאז אלעס אפ א מינוט, ווען מען לאזט אלעס אפ איז וואס? איז דעמאלטס דעמאלטס קען מען שוין שלאפן ביז פינף נאכמיטאג? וואס האסטו געזאגט? ניין, די שטייט זיבן, מען דארף אויפשטיין און מען דארף וואס? די אידישע לעבן איז סך הכל אנטוהן תפילין און היטן שבת. די אלע פראבלעמען וואס דו האסט, דאס איז דאס האט נישט צו טון מיט דיין אידישע לעבן, דאס דאס איז דאס ביסט דו. ווייס איך האב יעדע יעדע פאניק, איך איך לאז אלעס אפ, וועסטו ווייטער פאניקן. וואס האסטו יעצט געזאגט? וואס האסטו יעצט געזאגט? ווייס איך איך גיי ארויס פון ישיבה. נו גיי ארויס פון ישיבה, דו גייסט דארפן אויפשטיין ווייטער פרי. נו פריער איז דארפן אויפשטיין.

ווייסט, איך, איך, איך האב נישט קיין שידוך, איך לאז אלעס אפ. און דארט גייסטו האבן א שידוך? מיידלעך גייען קומען צו דיר פלוצלינג, פלוצלינג, סאו יעדער איינער וואס איז נישט קיין איד, ער האט גלייך א שידוך, און ער האט גלייך קינדער, און ער האט גלייך געלט, און אלעס הייבט אים אן גוט גיין, און ער האט א הויז מיט א קאר, וואס איז דאס? וואס הייסט איך לאז אלעס אפ? איך האב נאך נישט קיין שידוך.

ער האט געמאכט תפילה, ער האט געזיצן א גאנצע טאג און מיט קיינעם נישט גערעדט, געווען זייער א באטעמטער, זייער א וואוילער, זיצן דא ביי די וואנט, דעמאלטס פלעגט מען מאכן די סידיס פון בית מדרש, ס'איז נאך נישט געווען די קרן הדפסה דעמאלטס, סאו ער האט געהאט א קליינע מאשין פון סידיס, ווער געדענקט, איז איינער געזיצן דא מיט גדליה? הא? אבער דו געדענקסט נאך גדליה דא? אלס בחור? ניין. געזיצן דא אין.

און מ'האט אים שוין אנגעטראגן ערשטע ווייבלעך מיט בר מצוה בחורים. כ'מיין עלטערע, נײַן און צוואַנציק יאר, קען שוין באלד טרעפן א שידוך פון איינער וואס האט שוין א בחור. און ער האט באקומען א מיידעלע, א איידלקייט, א פיינקייט, א גוטסקייט, פון אַכצן יאר. ער האט געזיצן דא נאר תפלה. קיינעם נישט געטשעפעט. ער האט אסאך אריינגעכאפט, אלץ איז דא בחורים וואס האלטן זיך אונטער אויף א עלטערע בחור, מ'האלט זיך אונטער אויף איינער וואס.

א אינטערעסאנטע זאך דאס. גיי צו דיין טאטנ'ס ציון. יא, גיי צו דיין טאטנ'ס ציון און זאג אים, טאטע, געב מיר א שידוך. אוי, ער איז געווען אזוי צעבראכן, ער האט קיין, ער האט נישט געפאלגט מוהרא"ש. און איך פרעג אים, זאג, דו פארשטייסט, איך פארשטיי, דו האסט אויערן? דו ביסט געגאנגען צו מוהרא"ש, מוהרא"ש האט דיר געזאגט וואס צו טון. יא, אבער וואו זאל איך גיין און וואו זאל איך פארן? טאטע, טאטע ליגט ערגעץ אין. אין האנאלולו, נישט האלולו, לעבן מאנסי, אבער נישט נישט קיין קיין טרענספארטעישן אהין צו פארן, ס'איז א דערפל ערגעץ, ס'געווען דא איינער געוואלט מאכן א שטעטל דארט, קיצור. ער האט געזיצן דא און געבעטן, און ער איז געווען פרייליך ווען מ'האט געטאנצן, דאס ווען ס'איז געווען עפעס א שמחה דא אין ישיבה, האט ער אלץ געטאנצט קאזאטשקע מיט, האט זיך האט זיך נישט נאכגעלאזט. ס'איז דא צוויי וועגן דו קענסט דיר, אדער קענסטו דיך נאכלאזן, איך גיי מיר אפנעמען מיין פאות, איך גיי מיר אפנעמען מיין בארד, און און דעמאלטס גייסט, וואס גייט געשען? פלוצלינג גייסטו האבן פרנסה, הא? און פלוצלינג גייסטו האבן אלעס, וואס האסטו יעצט געטון?

און איך פריי מיך אז דו האסט קינדער, און איך וויל אויך קינדער, און איך פריי מיך אז דו האסט פרנסה, און איך פריי מיך דו האסט שיינע קליידער, איך וויל אויך קליידער, און איך וויל אויך לעבן. נו, וואס צו טון? וואס צו טון? זיך אנהייבן צו דרייען מיט חברים אויפן גאס וואס נעמען דאופ? וואס ווילסטו? ווילסט ענדיגן דיין לעבן? ווילסט קאמיטן? ווילסט, ווילסט, ווילסט ענדיגן מיט די לעבן? יונגע בחור'לעך הייבן אן צו נעמען, דרייט זיך אינדרויסן א געשעפט איינער, געט דא אביסל וויד, שוין, וואס, וואס, וואס, וואס איז דער אביסל ביטער? וואס וועט זיין מארגן? וועט זיין ביטער שבביטער, וואס מען קען נישט זיין אוועקלויפן, אדער קען איך גיין צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער ס'איז מיר אזוי שווער, זאג עס אין אידיש, זאג עס מיט, דארף נישט קיינעם, איך דארף נישט, איך דארף נישט גיין צו, איך רעד צום אייבערשטן, איך רעד צום אייבערשטן, איך רעד צו די אייבערשטער, זאג, הייליגער באשעפער העלף מיך, קענסט עס ארויסזאגן, זאג עס ארויס, נו. לאמיך הערן. הייליגער באשעפער העלף מיך, הייליגער באשעפער העלף מיך, הייליגער באשעפער איך קען נישט מער זאגן פון דעם, איך קען נאר דיר זאגן, אנא השם הושיעה נא, הייליגער באשעפער העלף מיך, הייליגער באשעפער האב רחמנות אויף מיך. רבונו של עולם, איך האב נישט קיינעם אין די וועלט, איך בין אליינס. יעדער מאכט אויף מיך א עקס, פון מיר וועט גארנישט זיין, פון מיר וועט גארנישט זיין. קודם ישיבה האט מיר געזאגט אז איך וועל גארנישט זיין, נאכדעם בין איך געגאנגען זוכן א דזשאב, מען יאגט מיך פון איין דזשאב צום צווייטן דזשאב, איך מוז זאגן פאר די חברים אז איך האב געקוויט. איך האב אמאל געטראפן א בחור וואס האט געקוויט. אה, פארוואס האסטו געקוויט? ווייל ביסט אויפגעשטאנען ווען? פארטאגס, הא? דו ביסט געווען ברוגז אין ישיבה, מען האט דיר געזאגט אז דו דארפסט קומען זיבן און אכט א נעמען, אין ארבעט דארף מען שוין זיין זיבן דרייסיג. אך, אזוי געוואוסט. היינט וועסטו זאגן אז די קאפ האט מיר וויי געטון, און נעכטן האסטו געזאגט די בויך האט וויי געטון, אייערנעכטן. און די מענעדזשער וועט זאגן ס'גוט. ס'גוט. ס'גוט, רו דיך אויס פאר א יאר צייט. און נאך פאר די חברים מוז ער זאגן כ'האב געקוויט. א משוגענע באלבאס. ער געט מיר עטיטוד. ער געט דיך עטיטוד. דארף אויפשטיין צופרי. אבער יעצט ער האט אוועקגעווארפן זיין אידישקייט ווייל מ'האט אים געהייסן אויפשטיין. און יעצט דארפסטו נישט אויפשטיין. נו, רבונו של עולם, יעדער מאכט אויף מיך א עקס, מען זאגט אויף מיך אז איך וועל גארנישט זיין, און אויך אין דער פרנסה האלט איך מיך נישט, און גארנישט האב איך נישט, און א שידוך האב איך נישט. הייליגער באשעפער, אבער דיך האב איך, דיך האב איך אייבערשטער, און דו גייסט מיר העלפן, דאס איז די עצה פון רעבן. הלוואי, הלוואי זאלן די ווערטער אריינגיין אין די הערצער, הלוואי, הלוואי זאלן די בחורים אנהייבן לעבן מיט די עצה. דאווענסט שחרית, דאווענסט מנחה, דאווענסט מעריב, דאווענסט שמונה עשרה, ווי לויפסטו, ווי, ווי, ווי טרעטסטו אויס? בלייב, בלייב, בלייב, מאך דיך א קביעות, בלייב שטיין, פאר יהיו לרצון אמרי פי בלייב שטיין מיט די סידור, און זאג אפאר ווערטער אין אידיש צום אייבערשטן, רבונו של עולם, בלייב, אדער האסט אויסגעטראטן און די בעל תפילה האט נאכנישט אויסגעטראטן, מוזטו יעצט כאפן א שמועס מיט א חבר? אום דאווענען רעדט מען נישט, נו וואס זאל איך יעצט טון, איך בין איך, אה, כ'נעם מיין טעלעפאן, ניין, כ'דארף נישט מיין טעלעפאן יעצט, ביים דאווענען האב איך נישט קיין טעלעפאן, נו וואס זאל איך טון? זאגן פארן אייבערשטן נאכאמאל רבונו של עולם העלף מיר, הייליגער באשעפער איך וויל רעדן צו דיר, הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער געב מיר א שידוך, איך וועל דיך אזוי דאנקען, איך וועל דיך זיין אזוי דאנקבאר, איך וועל פאר יעדן פארציילן אז דו האסט מיר געהאלפן, הייליגער באשעפער, אז איך האב שוין חתונה געהאט און ברוך השם מ'דארף פרנסה, מ'דארף אויסהאלטן א שטוב. און קענסט זיין ברוגז אויף די גאנצע שטאט אז ער געט דיך נישט קיין דזשאב און ער געט דיך נישט קיין דזשאב און איך האב געהערט זאגן אז דו האסט איבערגעבויט דיין הויז און האסט מיך נישט גערופן און האסט גערופן א צווייטן פארוואס און דו קענסט דיך אויפעסן א גאנץ יאר קענסט דיך אויפעסן א גאנץ לעבן קענסט בלעימען יעדן און ס'וועט נישט בעסער ווערן אדער קענסטו נעמען די אנדערע וועג דעם רבינ'ס וועג בעטן דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער איך גלייב אין דיר איך ווייס פרנסה ליגט אין דיינע הענט ס'איז דאך אזוי אנדערש די לעבן ווען א מענטש נעמט אריין דעם אייבערשטן. אסאך מאל טראכט איך צו מיך, וויאזוי לעבט א מענטש? ווען א מענטש ווייסט נישט פון רבי'ן, די מח רייסט נישט אויף, די מח פלאצט אים נישט, גייט אריבער אויף א מענטש אזוי סאך שוועריקייטן. זאג מיר, דו שפירסט נישט ווי דו ווילסט דו ווילסט אנטלויפן? דו פיל דו שפירסט נישט ווי דו ווילסט טאנצן טאנצן די ברידזש? דו שפירסט נישט ווי, איך ווייס נישט, גיב מיך א גיב מיך א באטל מעדיקעישן, איך איך איך איך שלינג א... איך קען נישט, איך... איך שפיר איך קען עס נישט הייבן. וויאזוי מאכט עס א מענטש? אדער לויפט ער צו אלקאהאל, לויפט ער צו טרינקען, שוין, באהאלט זיך נאך א פלעשל, נאך א פלעשל, שוין. נעם דעם רעבנס אלקאהאל! נעם דעם רעבנס עצה! גיי, לאז ארויס די גאנצע פרעשור צום אייבערשטן. זאג טאקע, רבונו של עולם, וויפיל קען שוין די קליינע מענטשעלע דערטראגן? איך האב נישט מער כח, העלף מיך אייבערשטער. הלוואי הלוואי זאלן אריינגיין די ווערטער אין אונזערע הערצער. איך בעט נאכאמאל אלע בחורים, ווער ס'וויל לערנען דא אין ישיבה, ווער ס'וויל זיין איינגעשריבן דא אין ישיבה, ווער ס'וויל זיין א תלמיד ישיבה, מוז גיין נאך געלט. מען קען נישט זיין אין ישיבה נאר אז מען איז עוסק אין גמילות חסדים, מען מוז גיין נאך געלט. משה איך הער זאגן אז די טוסט גמילות חסדים לעצטנס זייער שיין, די גייסט אין שפיטעלער, איך בין זייער פרייליך, איך בין זייער פרייליך, די שלאפסט מיט א מורא'דיגע מצוה, בנוסף לזה זאלסטו אויכעט גיין נאך געלט, זאלסט אויסשטרעקן דיין הענט, ס'איז א גוטע בושה, מען דארף געבן א גוטע שלינג, און מען דארף זאגן צדקה. אה, דו גייסט נאך געלט, ביסט דאך א קאאל בחור. צדקה, וואס קען שוין זיין, לייג אריין עפעס, נו, האסט נישט עפעס אביסל מעשר, לייג אריין אביסל מעשר, שוין, מ'דארף גיין אביסל נאך געלט. עוסק זיין אין גמילות חסדים. דאס איז די תקנה וואס מוהרא"ש האט אוועקגעשטעלט פאר די ישיבה, אז א בחור וויל לערנען אין ישיבה, דארף ער עוסק זיין אין גיין נאך געלט. נאך מעריב. אלע בחורים זענען געגאנגען נאך געלט נעכטן, זאלן קומען אין אפיס איבערגעבן די געלט.